די באלאדע פון פאדעלויער רב. דער אלטער רב פון פאדעלוי האט פארקנייטשט דעם שטערן און געזאגט אזוי, פון אלע וועגן גענענט די נאכט מיט וואס האסטו, איד, דעם טאג פארבראכט? מיט שטילע הענט צינדט ער אן א ליכט, ווערט שארף באלויכטן זיין מיד געזיכט. און ביי יעדן ריר פון זיין הענט ציטערן די שאטנס אויף די ווענט. געדאוונט, געדאגהט און געקלאגט אויף גלות השכינה און תהלים געזאגט, און וויי, זיין הארץ ווערט שווער און פארקלעמט מיט צער דעם הייליגן מיטוואך פארשעמט. ער טוט זיך די זיידענע זשופיצע אן און דעם שבתדיקן שטריימל טוט ער אן ער לאָזט זיך גײן מיט פּאַמעלעכע טריט. ער זעט, דער הימל מיט שטערן באַשיט װי מיט זילבערנעם מאָן. אַ נס! אַ נס! אַ לױב צו זײַן נאָמען! נאָך נישט פֿאַרשעמט מיט מײַן טרױער דעם גאַנצן מעת-לעת. ער זעט, אַ לאַמטערן ציטערט אין װינט, און שפּילט זיך מיט זיך, װי ס'שפּילט זיך אַ קינד מיט די אײגענע שאָטנס ערבֿ-נאַכט. ער זעהט ווי א פורמאן פויעט זיין פערד ביים טונקעלן ברונעם, ער זעהט און הערט דאס אוונטליד פון דער שוואלב וואס איז וואך און פלאטערט א בלויע פון דאך צו דאך. דער אלטער רב פון פאדעלוי האט פארקנייטשט דעם שטערן און געזאגט אזוי, אז וואויל איז צו מיר וואס איך גיי און טרעט איבער דער ערד פון א געבעט, ער גייט, און זיין בארד פלאטערט אין ווינט, אט זיצט אויף א שוועל א פארגעסן קינד, שטוינט ער און שטוינט, ביז ס'ווערן בלינד די אויגן זיינע, איז וואס איז דער מער, אז ס'ווערט דאס הארץ אויף א רגע ניט שווער, טאפט ער מיטן שטעקן ווייטער דעם וועג, ווייל הייליג זענען אלע נעכט און טעג. אט פילט ער דאס פעלד, אט הערט ער דעם טייך, די פיס זיינע טאנצן אין בויער א שוואך ארום די ביימער וואס באהיטן וואס שטייען ביים ברעג און היטן און באהיטן די שיינקייט פון וועג. שטארקער און שטארקער ביז ס'פילט דער איד די כוחות פארגייען פארמאטערט און מיד פאלט ער אוועק אזוי ווי ס'וואלט די קאסע צושניטן א זאנג פון גאלד.

וואויל איז מיר, ס'האט מיין שטערן בארירט דער אטעם פון גאט. זאג ווידוי, כ'קען נישט זאגן ניין, ווייל ווידוי איז צער און צער איז געוויין, און געוויין פאלט אויף דער ערד ווי א פלעק וואס גנב'עט דעם חן פונעם וואונדער אוועק. דער אלטער רב פון פאדעלוי האט אפגעענטפערט דער נאכט אזוי, און איז אויסגעגאנגען. די לבנה איז רויט אדורכגעגאנגען און געשמייכלט שטיל. אויף אלע מיינע ליבע אזא מין טויט.

אין זיין חדר מיוחד און ער טראכט, די נאכט איז הייליג, טיף און שיין, אז אפילו דער מענטש וואס גייט אליין בארוועס איבער א פרעמדן לאנד, פילט איבער זיך גאט'ס בלאע האנט. ער הויבט זיך אויף און בלייבט פלוצים שטיין. אין פענסטער ציטערט א דין געוויין. ווער וויינט ביינאכט? ווער וויינט אצינד? ווען ס'שלאפט דער פויגל און ס'שלאפט דער ווינט? ווען ס'שלאפט די כאטע און ס'שלאפט דער וואלד? ווער טרייבט פון זיין חלום אוועק דאס גאלד? הער, זאגט ער צום פרעמדן געוויין געווענדט. קום און ווער אַנטשלאָפֿן אויף מײַנע הענט. נאָר ס'ציטערט דאָס געוויין ווי אַ פֿידל, דין, דין ווי דאָס שפּינגעוועב פֿון אַ שפּין, דין ווי די גסיסה פֿון אַ קינד, וואָס פֿאַרוואַרפֿט דאָס קעפּל אויפֿן ווינט. עפֿנט דער בעל-שם די טיר און גייט געוואָר צו ווערן ווער עס שטערט די פֿרייד, די פֿרייד און דעם חלום פֿון אַ וועלט. אָט דרימלט די שטאָט. אָט דרימלט דער טײַך, אָט דרימלט דאָס פֿעלד. װער זשע װײנט אַצינד? װען שלאָפֿט דער פֿױגל און שלאָפֿט דער װינט? װען שלאָפֿט די כאַטע און שלאָפֿט דער װאַלד? װער טרײַבט פֿון זײַן חלום אַװעק דאָס גאָלד? הער, זאָגט ער צום פֿרעמדן געװײן געװענדט. קום און װער אַנטשלאָפֿן אױף מײַנע הענט. נאָר ס'ציטערט דאָס געוויין ווי אַ פֿידל, דין, דין ווי דאָס שפּינגעוועב פֿון אַ שפּין, דין ווי די גסיסה פֿון אַ קינד וואָס פֿאַרוואַרפֿט דאָס קעפּל אויפֿן ווינט. הייבט דער בעל-שם די אויגן אויף, די ליכטיקע אויגן צום הימל אַרויף, זעט ער אַ גראָע כמאַרע וואָס ליגט איבער אַ שטערן וואָס ווערט צעדריקט. בלייבט דער בעל שם א רגע שטיין און הערט זיך צו צום זילבערן געוויין, דערנאך הייבט ער אויף די ליכטיגע האנט צום הימל ארויף, די ליכטיגע האנט, און ווישט די גראע כמארע אוועק, פלאטערט דער שטערן באפרייט פון שרעק, פלאטערט און שימערט, בליצט און קלינגט אדורך דער לופט ווי גינגאלד קלינגט. שמייכלט דער בעל שם דו שייגעץ דו האסט אויפגעטרעסלט א וועלט פון רו מיט שטילע טריט גייט ער דאן אהיים אהיים צו זיין כאטע פון ציגל און ליים און זעצט זיך אנידער אויפן שוועל און ווארט אויפן ערשטן פויגל טרעל און ווארט אויפן ערשטן טראפן זון. אויפן ערשטן גאלדענעם טראפן זון, און איידער דער טאג האט אויפגעטאגט, האט ער שטיל צו זיך אליין געזאגט, דאס געוויין פון א ווערמל און פון א גראז, דאס געוויין פון א שטערנדל און פון א האז, קען טרייסלען און צוטרייסלען א וועלט פון רו

שטײט אַ גילדענער ברונען. אין טיפֿן קלאָרן װאַסער האָב איך אַ זון געפֿונען. דער נאַכט אין די גראָע בערג טראָג איך די זון אַנטקעגן. אין קלאָרן גאָלדענעם שײַן בליִען אַלע װעגן. איך בין אַ פּראָסטן שנײַדערס װילד-פֿאַרלױרן קינד. געשטעלט מיינע יונגע יאהרן אויף וואנדערן און ווינט. איצט האב איך עס געפונען. איצט איז עס אויף אייביג מיין. דאס ליכט פון די טונקעלע וועגן, דער דינער גאלדענער שיין. לאז איך פאמעליך און פרייליך אראפ אין טאל זיך גיין. צו וועלן די גראע וועגן דאס גאלדענע ליכט פארשטיין? דאָס ליכטיקע װאָרט אױף די ליפּן, דעם גאָלדענעם שײַן אין דער האַנט, איך בין דער לעצטער אַפּאָסטל אין נײַ-אַנטפּלעקטן לאַנד. צװישן קאָסעװ און קיטעװ שטײט אַ גילדענער ברונען, אין טיפֿן קלאָרן װאַסער האָב איך אַ זון געפֿונען. אברהם אבינו מוסרט לוטן. לוט, כ'מוז דיר זאגן ס'איז פע, דו שיכורסט א יעדע נאכט. ערשט נעכטן האסטו אין גאלדענעם הערש אזא וויסטן סקאנדאל געמאכט, דאָס פּאַסט פֿאַר מאַנגער דעם שנײַדערוק, אָבער אָסור נישט פֿאַר דיר. האָסט צוויי טעכטער מגדל צו זײַן און ביסט קיין עין־הרע אַ ייִד אַ גבֿיר. האָסט שאָף און רינדער און ציגנבעק, פֿאָלג מיך און פֿאָרכט זיך פֿאַר גאָט. אויף יעדן ערל וואָס זשליאָקעט זיך אָן, זאָגט מען שוין, שיכּור ווי לוט.

ערשט נעכטן האסטו אין גאלדענעם הערש אזא וויסטן סקאנדאל געמאכט. דאס פאסט פאר מאנגער דעם שניידערוק, אבער אסור נישט פאר דיר. האסט צוויי טעכטער מגדל צו זיין, און ביסט קיין עין הרע א איד א גביר.

יוסף, מיין סאמע ליבסטער זון, טו אן דאס זיידענע העמד, די ברידער ווילן דיך נאכאמאל פארקויפן אין דער פרעמד, און ווארפן זיי דיך אריין אין גריב, טא וויין, אבער נישט צו פיל, דו שפילסט דאך נישט דאס ערשטע מאל, מיין קינד, דעם פורים שפיל. נאר ווען דו גייסט פארביי דעם וועג וואו דיין מאמעס קבר שטייט, וויין אויף איר שטיין אן אמת'ע טרער און זאג צו איר שטילערהייט, אז דער אלטער יעקב האט נאכאמאל געדינט זיינע זיבן יאר, ער זאל נאך א רגע פארן טויט א גלעט טאן אירע האר. און ווייטער ווייסטו שוין אליין וואו איין וואו איין וואו אויס און ווי ס'פאשען שוין אין פרעה'ס טרוים די זיבן פעטע קי זיי פותר ווי אלעמאל זע מאך נאר נישט קיין פעל און פארגעס נישט למען השם

וואס שווייגט עץ אזוי שטיל? פאטער יעקב, האסט קאליע געמאכט אליין דעם פורים שפיל. יוסף הצדיק שפאצירט אויפן בולוואר. יוסף שפאצירט אין זיידענעם העמד. פארנאכט אין דער שטערן אלעי. פרייליינס מיט בלויע פאראסאלס ווינקען און שמייכלען פארביי. איינע שעפשעט, זעלדע, דו זעסט, ער איז טאקע שיין ווי גאלד. ווען איך וואלט נאר געהאט גענוג נדן וואלט איך נאר אים געוואלט. די צווייטע שעפשעט, נעכטן ביינאכט איז ער געקומען אין חלום צו מיר. און כדי ס'זאל אים נישט זיין צו שווער האב איך אפן געלאזט די טיר. יוסף שמייכלט, ער ווייסט אליין אז ער איז א שיינער אינגערמאן, ער האט נישט איינמאל געזען זיין בילד אין דער הילצערנער וואסער קאן. א שאד נאר וואס זיינע בראטשיקעס דערגייען אים זיינע יאהר מיט שטערן טייטשער און יאסעלע תם און חלום אויף דער וואהר. היינט אכט טאג איז ער געווען אויפן ארט וואו די מאמע רחל רוט, מאמע געטרייע, זאג מיר פארוואס פארצאפן זיי מיר דאס בלוט? דאס האט געשוויגן דער קאלטער שטיין און געשוויגן דאס בערגל ערד, און אפשר ס'קען זיין די מאמע אליין האט זיינע טענות נישט געהערט. דערפאר האט ער ליב די שטערן אלעי וואו די פרייליין שמייכלען פארביי מיט קליינע בלויע פאראסאלס און א יעדע שמעקט מיט מיי. און אפשר איז עס א חלום בלויז און ער זעהט אים נאר אליין און זיינע בראטשיקעס אינדערהיים וועלן עס קיינמאל נישט פארשטיין. זאל זיין א חלום. אבי ער איז שיין און ער גייט מיט שטילע טריט

ס'איז טיפע מיטן נאכט. אינדרויסן פארן טויער שטייט א זעלנער אויף דער וואך. דער מלך מורמלט, גרויסער גאט, איך ווייס אז דו ביסט דא אין מיר אין מיין תהלים'ל אין יעדער מינדסטער שעה. ער הייבט זיך אויף גענוג פאר היינט מיט גאט ברוך הוא גערעדט, און ווי א שאטן שארט ער זיך פאמעליך צו צום בעט. אבישג שלאפט, זי אטעמט שטיל און הער, זי רעדט פון שלאף, און פון איר חלום שמעקט ארויס א טאליקע מיט שאף, א וואסער און א נאדל וואלד. אַ דאָרף-לבנה גרויס, אַן אַלטער פֿרומער ליפּע-בוים, וואָס היט דער מאַמעס הויז. אַ טרויער און אַ נאָגעניש, אַ בענקעניש, וואָס ציט אַוועק פֿונעם מלכס תּהילימל צו אַ אייגן ליד. דער מלך טראַכט, אַ מאָדנע זאַך, זי ליגט אין הוילן העמד, נאָנט צו מיר אין מײַן באַריר, און דאָך אי ווײַט, אי פֿרעמד. ער בייגט דעם אַלטן ווײַסן קאָפּ און קישט דאָס דאָרף אין איר, און קישט דעם אַלטן ליפּע-בוים וואָס היט דער מאַמעס טיר. און מיט שטילע, מידע טריט גייט ער צוריק צום טיש, אַ שטילער זיפֿץ.

איין וועג צו גאט, דער דריטער וועג צום וואלד. דער וועג וואס פירט צום ווילדן וואלד, דאס איז דער וועג פון טויט. דער וועג וואס פירט צום שטילן דארף, דאס איז דער וועג פון ברויט.

װאָס עס זינגט דער זומער-װינט. זי האָט זײַן פּלאַפּל שױן געהערט אין װיגל נאָך אַ קינד. זי אָטעמט טיף. ס'שמעקט אין פֿעלד מיט פֿריש-געשניטן הײ. פֿאַר װאָס זשע טוט דאָס שײדן איר?

מיט קאָרנברויט און וויין. זיי זעצן זיך ביים ראַנד פון וועג און פּראַווען די סעודה שטיל. פון דערווייטנס ווינקט צו זיי די אַלטע פאַרלאָזטע מיל. די אַלטע גוטע פאַרלאָזטע מיל שטרעקט אויס די הענט צו זיי. איך האָב אייך יאָרן געטריי געדינט.

פלאטערן שוואלבן פרום. אלזא, ליבע מאנגער, די רעקארדירונג מיט די עטליכע חומש לידער וואס איר האט פארגעליינט האט זיך געשלאסן. איך ווייס נישט צי איר האט באמערקט אז ווי אזוי איך האב אויסגעשטעלט די לידער אייערע וואס איר האט רעקארדירט, כאטש מיין פרינציפ ביים אפקלייבן איז געווען קודם כל די בעסערע לידער, פונדעסטוועגן ווען איך האב זיי ווען איך האב זיי אראנזשירט אין א סיקווענס האב איך געזעהן אז זיי זאלן אלע צוזאמען שאפן א גאנצקייט. קודם כל האט איר אנגעהויבן מיט לאמיר זשע זינגען וואס איך האב געהאלטן אז ס'א פיין פירווארט צו דער רעקארדירטער אנטאלאגיע בכלל. דאס צווייטע ליד האט איר געלייענט בראדער זינגער, דאס געזעגן זיך פון. פון פון בראדער זינגער פון בערל בראדער, וואס מיט דעם האב איך אזוי צו זאגן געוואלט באטאנען די שייכות צווישן אייך און די בראדער זינגער און די שייכות פון דעם פון דעם שטים פון דעם פאעט מיט די אמאליגע פערזענליכע פארלייענער פון זייערע ווערק. ווייטער זענען מיר איבערגעגאנגען צו אייערע לירישע לידער. טייל טראגיש לירישע לידער, און זיי פארענדיגט מיט א ליד אוהבי ישראל, אלס א זכר צו אונזער טראגעדיע, דאן זענען מיר איבערגעגאנגען צום אידישן לעבן פון פאר דער טראגעדיע, וואס אויך איז געווען טראגיש גענוג, מיט די לידער די באלאדע פון דעם גראשן, חנה'לע די יתומה. ווייטער זענען מיר איבערגעגאנגען צו דעם כישוף פון אידישן לעבן, צו דער לעגענדארישקייט, צו דער מיסטיק און שיינקייט, צו דער רעליגיעזער שיינקייט פון אידישן לעבן, צו דער באלאדע פון בלוי צו גרוי, דער פאדעלויער רב, אליהו הנביא און סאנקט בעש"ט. די חומש לידער, גלויב איך, וואס איר האט פארגעלייענט זענען אייערע בעסטע, שענסטע און ערנסטע.

מיט א באלאדע וואס איך האב געווידמעט דעם אומפארגעסליכן, דעם וואונדערליכן מאני לייב. אויך אין דער באלאדע, ווי אין אנדערע, פרואוו איך לייזן אוועקשטעלן דאס פראבלעם פונעם פאעט. אפשר וועט די באלאדע אביסעלע קלארער מאכן מיין שטעלונג וועגן דעם פאעט און זיין פאעזיע.

פאעזיע קען ווערן א טראגישע פיגור, נישט נאר א שפיל פיגור. נעם צו ביים הארלעקין די אילוזיע, די קונסט איז ער גרייט צו באגיין זעלבסמארד, און ער באגייט עס. מיט דער אילוזיע לעבט ער. נו, אפשר זענען מיר אלע אין דעם זין הארלעקינס. דו ווייטער, אומבאקאנטער לעזער און הערער פון דעם וואס איך זאג. הער זיך צו. די באלאדע פונעם אלטן הארלעקין. מאני לייבן.

נאר ליכטיגער, לויטערער, ווארער, ווי די פארגאנגענע יארן, דער אור און דער שניי, ליכטיגער, לויטערער, קלארער, ווי אלץ וואס געווען, און אוועק מיט געוויין, ליכטיגער, לויטערער, ווארער, שטראלט הארלעקין, די וויזיע איז גרויס, אויף זומערדיג זוניגע וועגן, לויפט קאלאמבינע מיט צעפלאטערטע האר און שטרעקט אים די ארעמס אנטקעגן, און ער בייגט זיך איבערן פענסטער גרייט אריבערצושפרינגען דעם רעגן. פאעזיע? ס'איז אפשר א בלענדעניש

באמי דיך צו פארשטיין. יא, איך וויל זיך אנטשולדיגן וואס מיין שטימע קלינגט אביסעלע נישט איי איי איי. היינט ווייל איך האב בין זייער פארקילט און איך האב צוליב געטאן מיין פריינט טאבאטשניקן, ער האט געוואלט אנהויבן די אנטאלאגיע מיט מיר און איך בין געקומען. עס